דאס איז צוגעלייגט א ספעשל שיעור ס'זאל ארויסברענגען דעם סאטמארע בלאף מיטן שקר, וואס זיי קענען צושטעלן א גאנצע דרשה פאר צוואנציג טויזנט מענטשן און ס'איז שקר מיסודו די גאנצע זאך. ס'איז געווען אמאל א מענטש וואס האט געשריגן וואלף! א וואלף! און יעדעס מאל ער האט געשריגן איז מען אים געלאפן ראטעווען פונעם וואלף. ס'איז אבער געוען איין פראבלעם, ס'איז קיינמאל קיין וואלף נישט געווען. דער עולם איז שוין געווען פעד אפ, און ווען ס'איז געקומען אמאל א אמת'ע וואלף און ער האט געשריגן וואלף איז אים קיינער נישט געגאנגען ראטעווען, מ'האט געוויסט אז ער איז א ליגנער. דאס זעלבע האט נעכטן סאטמאר געמאכט, זיי האבן געמאכט, געשריגן א פראטעסט, וואלף! וואלף! וואלף! אלע צייטונגען דא און די אלע טמא'נע כלים זיצן און לאכן, ווייל זיי זאגן ס'איז נישט דא א חוק אז מ'נעמט. בחורים מיט מיידלעך וואס זענען פרומע און זיי ווילן נישט גיין. סאו בעסיקלי וואס עטס ווייזט איז אז עטס זענטס לצים. עטס שרייטס וואלף. ווען מ'עט אמת'דיג שרייען וואלף, און ס'עט אמת'דיג זיין א וואלף וועט מען נישט קומען. מ'עט זאגן אה דאס איז די משוגעים. דאס דארפט עטס זיך אויסלערנען. יעדע אקציע האט א קאונטער ריעקשאן. און דאס זענט עטס נישט צוגעוואוינט ווייל ביז יעצט האט עטס אלעס געקענט דורכשווימען. קומט אזא איצעלע פימפ א משוגענער און ער געט ארויס א איסור מיט א חרם, צו מיט יארן צוריק האט ער געזאגט אויף א מקווה אין מאנטריאל וואס איז געווען פסול אז ס'איז כשר, עט די ענד אוו די דעי פארלירט עטס ענקער גאנצן קאנטראל, מענטשן ווייסן אז ענקער ווארט איז נישט קיין ווארט, וואטעווער יו סעי איז א דזשאוק, און ווען עטס עטס אמאל דארפן אמת'דיג אנקומען צו פאליטיקעל קאנעקשאנס עט מען לאכן פון ענק, די זעלבע האט עטס געטון מיט מיין חרם, מען האט געלייגט אין חרם.

א מאנסטער, און מען האט געמאכט א פראטעסט און מען האט אויסגעשריגן מען נעמט בחורים און מען נעמט מיידלעך, ס'איז שקר, ס'איז א ליגנט מיסודו, און מיט דעם מוזט עטס פארשטיין, ס'איז געווען די ערב רב, די ערב רב איז אזאלכע חברה ווי זלמן לייב טייטלבוים, אזאלכע שקצים, זיך אראפגעזעצט אויפן רבינ'ס בענקל, און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף א שטיקל גאלד אלה אלהיך ישראל, וויאזוי האבן זיי געקענט אפילו טראכטן אזוי, די גאלד איז געווען א זאך וואס זיי האבן באקומען, אין דער אייבערשטער איז נאך פארן גאלד, וואס, זענען געווען אלע אינגאנצן באוואוסטלאז? די תירוץ איז, ס'איז געווען אזאלכע שקצים פון די ערב רב וואס זענען געווען מנהיגים, ווי דער זוהר רעדט דערפון באריכות, און ער זאגט בעקבתא דמשיחא וועט נאכאמאל אראפקומען די זעלבע מנהיגים, און די מנהיגים האבן פארפירט דעם עולם, און זיי האבן געשריגן אלה אלהיך ישראל, און דו האסט נישט געקענט גארנישט טון ווען נישט האסטו געכאפט מכות, פרוביר זאל איין רב נישט מיטצוהאלטן, חוץ די גרויסע וואס זיי לאכן זיך אויס, וויזשניצע רעבע, סקולענע רעבע, זיי לאכן זיך אויס, אבער די רעבעלעך, ווען זיי קומען נישט ווערן דארט. ט, איציק גליק האט אפגעקאלט, דער שייגעץ האט אפגעקאלט א רב וואס האט מיך געלאזט דאווענען מנחה מעריב מיט יארן צוריק, אויב דו ווילסט נישט דיין הויז זאל ברענען זאלסטו נחום ראזענבערג נישט אריינלאזן. איז במילא דער גאנצער עגל, אלעס האבן געמאכט אזאלכע זלמן לייבניקעס, אזאלכע חברה. מ'האט גערעדט דרשות, מ'האט געטון, מ'האט געזאגט דער גאלד, דער שטיק גאלד, דער. דער קעלבעלע, דער אייגל, ער האט אונז באשאפן, אלה אלהיך ישראל אשר הוציאך ממצרים, ער האט דיך ארויסגעברענגט פון מצרים, און ער איז געקומען לאנג נאכדעם ווען דו ביסט שוין געווען ארויס פון מצרים, נאר ס'איז געווען זלמן לייב'ניקעס, אזאלעכע חברה, יעצט מיך הארט עס מורא'דיג, ווייל עט די ענד אוו די דעי, מיט נאך אזאלעכע אפאר מיס ראנג קאלקעלעישאנס, גייט די גאנצע שיטה פון רעבן ארויס פון די ווינדאו, ווייל מ'וועט זאגן, אה, דער מענטש, קוק, דאס זענען די מענטשן, זיינע פאלאוערס, וועגן דעם די רעבע האט זייער געוואטשט וואס ער טוט. כ'געדענק געווען א בחור מ'איז געגאנגען מ'האט געלייגט פלעקאטן אין אלע טרעינס, און ווייסט וואס איז געווען דער סוף? די מדינה האט אפגעקאלט אז זיי האלטן יעצט פאר א מלחמה סיקסטי סעווען, און זיי בעטן אז די רעבע זאל נישט מאכן די מלחמה איז געגאנגען און די רעבע האט צוריקגעצויגן דעם גאנצן פראטעסט, זענען די פרומע געקומען, די רעבע האט גענומען געלט, מ'האט אים באצאלט, קיינער האט נישט גענומען געלט, רעבע האט געזאגט כ'האב איין קול, א פראטעסט, אז כ'וועל דאס פארלירן קען איך מער מיט זיי נישט האנדלן, זיי זענען א רעגירונג, זיי זענען שטארק, זיי האבן נישט קיין מורא פאר ביליאנס אוו אראבער, די רעבע האט געזאגט איך צי צוריק. די רעבע האט געזאגט, איך ווייס זיי ווילן מיך אויספאפן, נאר איך מוז מיט זיי לעבן אויף אזא מין אופן וואס אמאל וועל איך מוזן אנקומען צו זיי און זיי זאלן מיר נישט שפייען אין פנים. און דאס איז וואס די בהמות האבן דא געטון. עטס קענטס דאס טון ביז מארגן, אבער יעדער לאכט. איינער שיקט אריין א טעקסט אז ביבי נתניהו איז אזוי אפסעט, ער האט אפגעקאלט איצו גליק ער זאל אויפהערן דעם פראטעסט ווייל ער גייט שוין צושפארן דעם גיוס. זיי לצים, זיי לאכן פון ענק דא. איך בין יעצט אין ארץ ישראל, דא זעט מען וואס דא גייט פאר. איך רעד מיט מענטשן. איך האב נעכטן געהאט א אינטערוויו מיט א חייל, א אראפגעלאזטע שיינע געדרייטע פיאות, אבער זיי לייגן עס אין די בעק פון די אויער. פרעג איך אים פארוואס ביסטו געגאנגען אין צבא, דו נאר, קענסט געהארגעט ווערן. ס'לוינט זיך דיר ווייל מ'האט דיר געבן א נקבה, גיי אין תל אביב נעם א נקבה. זאגט ער איך בין געגאנגען אין צבא ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון ישיבה. און דאס איז די תירוץ פון אלע. פונקט ווי ביי מאלעסטעישן, יעדער וואס איז או טי די אויף די דרך האט זיך עס אנגעהויבן מיט מאלעסטעישן, די זעלבע דא אויכעט, יעדער וואס איז אין צבא, אדער עכ"פ א גרויס חלק, ווייל ס'דא אזאלכע וואס איין חבר שלעפט א צווייטן, אדער ס'האט זיך אנגעהויבן, מ'האט ארויסגעווארפן בחורים, היינט קען מען קיינעם נישט צווינגען, מען האט קיינמאל נישט געקענט, די גאנצע ריפארם מואוומענט און די קאנסערוועטיוו מואוומענט איז געשען ווייל דו האסט נישט געקענט קיינעם צווינגען, זאגט ער ווייסטו וואס, איך וויל בלייבן א איד און איך וויל זיין א מחלל שבת אויכעט. מען האט נישט געקענט צווינגען, די אידישקייט האט געמוזט געבן, געקעיטערט, און אזוי זאגט דער אייבישטער, כה תאמר לבית יעקב, זאלסט רעדן מיט זיי אמירה רכה, אונז זעמיר היינט אלע בית יעקב'ניקעס, מען קען נישט רעדן היינט מיטן עולם שטרענג, און מען מוז צוציען דעם עולם, עניוועי, זלמן לייב איז דער בעסטער קאנדידאט צו זיצן אויפן רעבין שטול, ער האט אזוי אראפגעברענגט דעם רעבין, ער וועט עס נאך מער אראפברענגען, און אהרן איז אויך נישט בעסער. דער רבי איז נעבעך אן אויסגעשפילטער מענטש. אנפארטשענעטלי דאס איז אונזער רבי, ס'האט געזעהן מיט דרייסיג פֿערציק יאר צוריק וואס דא האט זיך בויען א מדינה מיט א כפירה, און ער האט פראבירט אונז אויסצולערנען און זאל מען זיין ריין פון די זאכן, און היינט ווייסט מען נישט ווי זיך צו טרעפן א וועג. עניוועי, דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, ווי לאנג יעדער איז געווען א שוגג, מ'האט נישט געוואוסט ס'איז דא מאלעסטעישן מיט די אלע צרות, האב איך געהאט אויף יעדן רחמנות, יעדער איז א רחמנות געווען. היינט אז יעדער ווייסט און איך בין עס מסביר און מען זעט דאך דעם אמת, ווען איך זעה אז ס'געשעהט מאלעסטעישאן, מיין הארץ קלאפט שוין נישט אזוי, איך זאג יענעם העי האסט נישט געדארפט גיין דארט, איך וויל ענק פארציילן וואס איז געווען, ס'איז געווען א פרוי וואס האט זיך אויסגעלערנט צו ליינען אידיש און זי האט געליינט צען רענע, ס'געקומען די מעשה מ'האט פארקויפט יוסף, האט זי אזוי געוויינט דעמאלטס יאר. די צען רענע געווען דורכגעווייקט מיט טרערן. אזוינס זאלן ברידער טוהן, אייגענע ברידער? וויאזוי זאגט יוסף אין יוסף שפיל, פארוואס זאל איך נישט וויינען, ס'דאך מיר אזוי שלעכט, אז מיינע אייגענע ברידערלעך האבן מיך פארקויפט פאר א קנעכט. זי האט אזוי געוויינט, וויאזוי טוען ברידער אזא מין זאך? וואכן האט זי נישט געקענט אויפהערן צו וויינען. עניוועי, דער חומש גייט דאך יעדע וואך נאך א סדרה און נאך א סדרה, און ס'איז צוריקגעקומען נעקסטע יאר נאכאמאל. אזוי ווי זי האט געזען אז ס'איז צוריקגעקומען נאכאמאל, און זי ליינט ווידער די פרשה פון יוסף, האט זי בכלל נישט געוויינט. מען האט איר געפרעגט פארוואס וויינסטו נישט? זאגט זי, איך פארשטיי מיך נישט מיט אים. ער האט דאך געזען וואס זיי האבן געטון פאר א יאר מיט אים, וואס איז ער נאכאמאל געגאנגען צו די ברידער? האסט דאך געזען זיי זענען נישט דיינע פרענדס. גיי נישט צו זיי, ביסט אליין געגאנגען, ביסט נישט ווערט מער, זאלן דיך נאכאמאל פארקויפן. דאס זעלבע דא אויך, איך האלט אין איין זאגן פארן עולם, מען זאל וואטשן, עס קומען בעל מקובלים, זיי האבן אריינגעזעצט דעם רב שטיינבערגער פון צפת, מיר האבן אריינגעזעצט, מיר האבן אריינגעזעצט דעם חלבן, האבן מיר געוואלט איינזעצן, מען האט נישט געקענט, ווייל עס איז זי געווען פֿינף און צוואַנציק דרייסיג, זי האט זיך געלאזט איינרעדן, דעטס הער פראבלעם, און אזוי גייט די וועלט ווייטער אן. יעצט, איך וויל ענק זאגן. כ'האלט אין איין מסביר זיין די אלע בעל מקובלים. דאס איז גארנישט ווערד, קיינער פירט נישט די מערכת השמים, קיינער נישט, נאר דער הייליגער באשעפער, בעל מקובלים, בעל מקובלים, יא, ס'איז געווען ס'ארויסגעקומען א ספר פון אהבת ישראל זיינע מופתים דריי חלקים, מ'האט עס געוויזן פאר רבי אידעלע האראוויץ, האט ער געזאגט ווען מ'זאל ארויסגעבן א ספר פון די מופתים וואס זענען נישט געלונגען ביים אהבת ישראל וואלט עס געווען נאך אסאך א דיקערערער באנד, זאגט ער מ'האט דאך מיר צוגעזאגט א קינד. וואס מיינט רבי אידעלע געווען א געלונגענער מענטש? דער אהבת ישראל האט אים געהאלטן אין איין צוזאגן דו'סט האבן א קינד דו'סט האבן דו'סט האבן דו'סט האבן דו'סט האבן ער האט גארנישט ער איז געשטארבן אין ווין האט אפילו נישט געהאט דאס ווייב ער האט זי געגט דאס זאלט עטס אייביג וויסן ס'איז געווען צדיקים וואס האבן געהאט דעם שמייסער און זיי האבן געקענט טוהן גרויסע זאכן דעיר איז נאו דאוט אבאוט דעט האט ער אויך נישט געקענט טוהן איבעראל און ביי יעדע זאך און ס'איז דא אמאל וואס מ'קען זיך נישט מוסר נפש זיין איך געדענק אמאל איך בין געווען א בחור רבי חיים מאיר'ל פלעגט האבן אזא זאך אז איינער האט געדארפט געהאלפן ווערן מיט קינדער איז ער געווען אן עקספערט אין דעם, פלעגט נעמען א מטבע, פלעגט עס אריינלייגן אין מויל, און ער פלעגט גיין דערמיט אין מקווה, און אמאל האט ער עס געגעבן פאר יענעם אז בשעת תשמיש זאל ער האלטן דעם מטבע. ס'איז געקומען אמאל א אינגערמאן האט אים זייער שטארק געמוטשעט, אן עושר האט אים געגעבן געלט, און רבי חיים מאיר איז געגאנגען אין מקווה, האט זיך גע'טובל'ט מיט דעם מטבע, ער איז צוריק געקומען און האט געבעטן דעם אינגערמאן איך וויל דיך בעטן א טובה, קיינמאל זאלסטו מיך מער נישט בעטן פאר קינדער און זאלסט מיך נישט מוטשען. וואס דאס האט באדייטעט איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין השגה. כ'ווייס נאר ער האט געזען אז די פרייז וועט זיין צו הויך סא קיינער פירט נישט די מערכת השמים, דו ווילסט א שידוך? דער בעל מקובל וועט עס דיר נישט געבן, ס'איז אנגעשריבן מ' יום קודם יצירת הוולד, איז דארטן דא א בוק, ענד יו העוו טו קאמפליי וויט טיימינג, דעטס אלל. איז נעמט מען די בעל מקובלים און זיי זאגן צו גרויסע ישועות. וויפיל ס'ווערט מקוים ווייסט מען דאך אונז אלע, אבער דאס וואלט גוט געווען, נעמט ער ביי דיר אפאר טאלער. אבער זיי זענען מזנה אויך, און זיי קומען נאך פון ארץ ישראל, האבן זיי נישט אזוי ווייט קיין מורא, היינט רודפ'ט מען זיי שוין דא אויך. איז דא יעצט א פרשה, א ביטערע ביטערע פרשה, ס'איז דא א פרוי וואס איז א צובראכענע נשמה, וואס הייסט צובראכן, זי האט נעבעך קינדער וואס זענען אראפ פון דרך, כ'מיין יעדער האט דאך זיינע פראבלעמס, און ס'איז געקומען דא יעצט א נייער חכם באשי, א נייער גרויסער צולייגער, האט א צורה, ווי דער מלאך המוות אליינס, אז זיי געבן זיך א היל איין מיט שמאטעס, מיט ווייסע שמאטעס, און ער זאגט צו גרויסע ישועות, ס'איז ממש איז א מחיה. ער רופט זיך ראביי טירגעמין, TERGAMIN, און זעט אויס אז דאס ווייבל האט אים געפאלן, קען זיין זי איז א גרושה, קען זיין זי איז אן אלמנה, איך בין נישט אינטערעסירט איר סטאטוס יעצט, למעשה האט ער געזאגט איך דארף דיר אנקלאפן מזוזות אינדערהיים, און ער איז געגאנגען, און ער האט איר אנגעהויבן צופאלן, און ער האט געוואלט מיט איר וואוינען, און זי מיט אלע צרות וואס זי האט, און זי הערט אויס דעם האטליין אויכעט, האט זי יענעם געזאגט אז דו גייסט נישט ארויס, רוף איך די פאליס. ער איז אנטלאפן, למעשה נאך יעצט שיקט ער איר טעקסט מעסעדזשעס. יעצט, ווען איך וואלט געזען די מעשה מיט צען יאר צוריק, וואלט איך געהאלטן ס'איז א רחמנות, ס'וואלט מיר זייער וויי געטון, איך וואלט איבערגעקערט די שטאט, היינט? נא, היינט לאך איך דערפון. אזוי ווי די פרוי זאגט פאר יוסף הצדיק, האסט דאך געוואוסט פאר א יאר וואס איז געשען, וואס גייסטו נאכאמאל? אונז ווייסט מען פון די בעל מקובלים נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, און אפילו פון די רעביס מפורסמים, טאמער האבן זיי אנגעהויבן צו רעדן וואס מען טויג נישט איז קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, איז במילא דארף מען וויסן איין זאך אז היינט לאך איך פון ענק. אמאל אה נחום ראזנבערג זאגט ס'איז נישט אמת היינט אוי מ'לאכט איך לאך פון ענק איך האלט אז עטס זענטס בהמות אז עטס טוטס די זאכן ס'איז דא א תהילים און דארט דארף מען בעטן דעם אייבערשטן ס'איז דא געוויסע סגולות ס'איז דא תיקון חצות מ'שטייט אויף חצות און מ'זאגט תיקון חצות זעהט מען גרויסע ישועות מ'דארף נישט האבן קיין מנין צו דעם קענסט עס טון אינדערהיים און ס'איז דא נאך סגולות. ס'דא שומר שבת כהלכתו ס'איז דא זייער אסאך שיינע זאכן, אבער וואס? איין זאך, דאס דארף מען וויסן, אויב דער אייבערשטער וויל געט ער, און אויב נישט געט ער נישט. ס'איז נישט ס'איז נישט מוכרח אז יעדער איד וואס האט געזאגט א קאפיטל תהלים און ער האט געבעטן פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט עס אים געגעבן, און חוץ מזה, אמאל איז עס נישט פאר דיין טובה. גמרא ברענגט, רבא האט געזען ווי איינער בעט אויף א מיידל, ס'איז אים אריין אין די הארץ די מיידל, זאגט ער רבונו של עולם דאס מיידל זאלסטו מיר געבן, איך געב צדקה דאס מיידל, האט אים רבא געזאגט דו טוסט אן עוולה, ווייל אויב דאס איז נישט דיין באשערטע גייסטו דיך גט'ן מארגן פון איר, ס'איז נאך דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט. אמאל געט דער אייבערשטער נישט קיין קינדער די ערשטע פאר יאר, ער האט זיינע חשבונות, אמאל געט ער פאר א איד קיינמאל נישט קיין קינדער, אבער ברוך השם אין דעם זעמיר אונז שוין היינט כביכול חס ושלום קלוגער פונעם אייבערשטן, אונז קען מען שוין מאכן אייגענע קינדער, מ'האמיר בוני עולם ומחריבם. און וואנס אפאן א טיים, אנדערע ארגענעזעישן, יא, ס'איז דא זאכן וואס מ'דארף עס שוין נישט קיין תהלים פון דוד המלך, נע, אונז זעמיר גענוג שטארק, כי חזק הוא ממנו, שטייט די וואך, אונז זעמיר שטערקער כביכול פונעם אייבערשטן. אמאל אז דער אייבישטער וויל נישט געבן קיין קינדער, קוועטש נישט, שטופ נישט, ער האט זיינע חשבונות. אמאל דארפסטו נישט האבן קיין קינדער, דו האסט שוין מקיים געווען מצות פריה ורביה אין די פריעריגע דורות, און ביסט געקומען מקיים זיין א קלייניקייט. כ'האב געהערט אמאל זייער א גוט ווארט פון ווינער רב, פורים, ווען ער איז געווען שיכור, נישט יעצט, נאך צוואנציג יאר צוריק, האט ער געזאגט, ס'איז דא טאטעס וואס קומען וויינען, כ'האב נישט קיין קינדער, כ'האב נישט קיין קינדער. זאגט ער א שאד איר זענט נישט דא געוען צען מינוט צוריק, ס'איז געוען א איד וואס ער האט געוויינט כ'האב פינעף קינדער זענען אויף OTD אראפ פונעם וועג וואס זאל איך טוהן? דער אייבערשטער ווייסט וואס ער טוט, אונז דארף מען נאר בעטן רחמים און אז דער אייבערשטער וויל דעמאלטס געט ער דערנאך, איז דער פשט אז דו האסט געמאכט א גוטן דזשאב מיטן דאווענען אז דו האסט איבערגעדרייט כביכול דעם רצון השם אזוי ווי אן עתר, די גמרא זאגט אז מ'דרייט עס איבער אזוי ווי אין א פעלד מ'דרייט איבער די תבואה, און אמאל. זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו'ן, רב לך אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר הזה, געענדיגט, איך ווייס אויך וואס איך טו, סא דאס זענען די זאכן וואס א מענטש דארף וויסן, אבער דער בעל מקובל גייט דיר נישט העלפן, אין בעסט קעיס סענעריאו קען דער בעל מקובל מאכן אז זאלסט האבן קינדער, נישט ווי בוני עולם ומחריבם, ער קען מאכן זאלסט האבן קינדער אז ער אליינס וואוינט מיט דיר, דאס איז געווען אין צפת, דער גרויסער ראש ישיבה, און נאך אזאלכע, רחמנא ליצלן, עניוועי, איז דא דא א פרוי. וואס זי קאלט אפ אז ער האלט איר אין איין טעקסטן, זאג איך הער אויס מען קען גארנישט טון צו דעם, דו האסט אים גערופן צו דיר אין שטוב און יו אר אוו עידזש און דער איז נאטינג, דער איז ריעלי נאטינג דעט קען בי דאן, נאר איך לייג אים ארויף אויף מיין האטליין ווייל איך וויל נישט אז אנדערע פרויען זאלן חלילה אריינפאלן מיט אים, באט יעצט בין איך אזוי ווי די פרוי וואס האט געשריבן דארטן פאר יוסף'לען, יוסף הצדיק, באט האסט דאך געוואוסט וואס גייסטו צו זיי, יעצט זיין טעלעפאון דא אין ארץ ישראל איז ניין סעווען טו. פייוו טרי סעווען סעווען פייוו זירא סעווען פייוו פאר. ער איז גרייט אנצונעמען מענטשן און לויט ווי איך האב פירסט הענד אינפארמעישן, איך האב מיט די פרוי נישט גערעדט ווייל איך רעד נישט מיט קיין פרויען, איך וויל דאך נישט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, נאר דעם רב צו וועם זי איז זיך געלאפן באקלאגן און זי האט געוויזן די טעקסט, דער רב האט מיך אויפגעקאלט און איך קען דעם רב, ער איז אן איש מהימן, ער איז אויכעט עוסק אין העלפן פאר או טי די בחורים. און זי האט נעבעך אפאר בחורים או טי די און ער העלפט איר אויס, און איך וויל דער עולם זאל וויסן נאכאמאל, זיין נאמען איז ראביי טרעין, טי אי אר אר עי איי ען, זיין נאמבער איז ניין סעווען טו פייוו טרי סעווען סעווען פייוו זירא סעווען פייוו פאר, עטס קענטס מאכן אן אפוינטמענט אויב עטס ווילטס געהאלפן ווערן מיט א קינד, ער עט ענק אריינשטופן דעם פופיק, כאטשיג עטס זענט אן אשת איש, און דא אין ארץ ישראל האב איך שוין מודיע געווען פאר די גאווערמענט. און אויכעט פאר תקנה, ס'איז דא אזא ארגענעזעישן וואס טאמער א רב רעדט פרעש צו א פרוי און מ'מוז דאך אנקומען צו זיי ווייל מ'מוז פרעגן שאלות אויף בדיקות, מ'מאכט בית דין שטיבלעך אבער דעי העוו דע וועי האו טו געט אין קאנטעקט וויט די ווימען. כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'דא א דברי חיים אין די תשובות אז אן אישה חכמה א פרוי וואס האט זיך געלערנט מראות. מעג פסק'נען, און איך האלט מען דארף דאס איינפירן, ווייל ס'איז ממש א שרעק היינט מיט די רבנים. און נאך א זאך, כ'האב ענק שוין געזאגט, א נארמאלער מענטש טרויט זיך נישט צו לייגן א האנט אויף יענעם פאר ס'איז דא עפעס א געוויסע אפאר יאר א געשפינעכץ פון ליבע, דא גארנישט, ער איז דא געקומען, ער נעמט גרויס געלט, און זי האט אים אינווייטעד, איז זי געגאנגען צו אים, נאכדעם האט ער זיך אינווייטעד צו איר אינדערהיים אז ער מוז אנקלאפן מזוזות, און ממילא האט ער איר שוין היינט אין די הענט. סאו רבותי, סטרעיטן אוט, ס'דא איין זאך וואס אונז האמער, אונז האמער א תהילים'ל, אונז האמער א באשעפער, און אונז האמער א תחינות, און אונז האמער קברי צדיקים, און אין ארץ ישראל איז דא ווי צו גיין, צו די כותל מערבי, נישט וואס איך האלט אז מען זאל דארטן גיין, ווייל דער רבי האט געהאלטן אז מען טאר נישט גיין, אבער למעשה, ס'איז א פלאץ וואס איז מער מוקדש, מער מקודש. ווי אן אנדער פלאץ איז מסוגל די תפילות זאלן ארויפגיין, מ'האמער א ר' שמעון בן יוחאי מירון, מ'האמער א ר' מאיר בעל הנס, און נאר דאס גייט אונז העלפן, און אויב דו טראכסט אז דער בעל מקובל עט דיר העלפן, דאס איז דער אלה אלהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דאס איז דער עגל הזהב, ער קומט נעמען גאלד, און נאכדעם גייט ער מיט דיר מזנה זיין. רבותי, היינט לאך איך פון ענק, איך בין שוין ווי די פרוי דאס צווייטע יאהר ווען זי ליינט דעם צאינה וראינה, איך קען ענק זאגן, איף יו נאט גאנע סטרעיטען אוט, יו לוז, איי פראווד מיי פוינט. עט דיס פוינט האב איך ליידער ליידער געוואונען בגדול. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ווען מען בעט ביים אייבערשטן מוז מען נישט דווקא זאגן תהילים, ווייל אז מען זאגט תהילים אמאל פארשטייסטו נישט וואס דו רעדסט אפילו. סאו שטעל דיר פאר דו בעטסט דעם אייבערשטן און דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט. איך וויל ענק זאגן מאמע לשון איז די בעסטע זאך. אלו נאמרים בכל לשון, ווי משנה זאגט אין סוטה, ס'איז דא זאכן וואס מען קען זאגן אין עני לענגוויטש. ברכת המזון קענסטו זאגן אויף דיין שפראך, פארוואס דו פארשטייסט נישט וואס ס'שטייט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם זאגט מען איך דאנק דיר הייליגער באשעפער פארן עסן, ס'איז געווען גוט, ס'איז געווען דעלישעס, ואלו נאמרים בכל לשון, מ'מוז נישט דווקא זאגן תהלים, ס'איז גוט אז מ'זאגט תהלים ווייל דוד המלך האט אלע זאכן אלע צרות עד סוף כל הדורות האט ער אריינגעלייגט אין דעם תהלים, דוד מלך ישראל איז געווען דער וואס האט איינגענומען די שבעה אומות, קיינער האט עס נישט געקענט טון. ס'איז אריינגעקומען פון ארץ ישראל געווען די ערשטע זאך מען זאל אויסהארגענען די שבעה אומות, מ'האט געדארפט בויען דעם בית המקדש און מ'האט געדארפט שטעלן א מלך און הרג'ענען די שבעה אומות, עניוועי, דאס האט דוד המלך געטון ווייל ער איז געווען אזא קדוש וטהור, ער איז געווען דער וואס האט עס געקענט טון, און אין זיין תהלים ליגן אלע צרות פון כלל ישראל, און מ'קען רעדן צום אייבערשטן אויף אידיש, זאג דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך בין אן אלטער בחור, א אנגעזעצענער, קיינער וויל מיך נישט, שיקט מיר א שידוך. דאס איך ווייס ווי חשוב דאס איז ביים אייבערשטן האט נישט קיין השגה, ווייל דו פארשטייסט וואס דו זאגסט. ער זאגט מזמור לדוד השם רועי לא אחסר א רועי איז א שידוך לא אחסר ס'האט נישט אלעס איז גוט ס'איז דרשות א מחיה אבער מאמע לשון איז די בעסטע רבונו של עולם איך גיי ארום איך זינדיג איך קום צו צו השחתה איך טריי נישט צו טשעפען קינדער ווייל כ'האב מורא פאר נחום ראזענבערג אבער נעווערדעלעס דו ווייסט דאך רבונו של עולם לא טוב היות אדם לבדו שיק מיר א שידוך. אדער איינער גייט ארויס אין די גאס, רבונו של עולם איך מאך נישט קיין פרנסה, פון ווי על איך צאלן דעם רענט? שיקט מיר אריין עפעס א וועג וויאזוי איך זאל קענען מאכן פרנסה, דאס איז זייער חשוב פארן הייליגן באשעפער, און דאס קענסטו טון ווען דו גייסט צום אוטובוס, גייסט צום אוטובוס, צו גייסט שאפינג, ס'איז נישט אז דו מוזט דיך אראפזעצן מיט א תהילים און אנבינדן דאס גארטל, א פרוי וואס האט צער גידול בנים, זאג דעם אייבערשטן, רבונו של עולם האסט דאך געוואלט איך זאל האבן קינדער, ס'איז דאך אין די נאטור אז אונז וויל מיר האבן קינדער. אבער אונז וויל מיר דאך האבן ערליכע קינדער, העלף מיר ארויס, נישט גיי צו די חכמים מיט די בעל מקובלים, און אז דער אייבערשטער וויל נישט זאלסט האבן קינדער עסטו נישט האבן, ס'איז געווען א איד עפעס ישראל זשופניק איין פון די גרויסע עשירים אמאל בימים ההם, און מ'האט אפגעשמועסט מיט די גבאים פון בעלזער רב אין תל אביב אז ישראל זשופניק וועט קומען דארטן, ערגעץ סוכות צייט איז עס געווען, און דער רבי וועט אים אנווינטשן קינדער. קיצור, דער ישראל זשופניק האט אראפגעלייגט א גאר א גרויסע פויטיק אויפן טיש, נישט וואס דער הייליגער רבי אהרעלע האט געוואוסט א חילוק צווישן א דאלער און צווישן א מיליאן דאלער, בקיצור, און ער האט געבעטן אז רבי אהרעלע זאל אים צוזאגן א קינד. רבי אהרעלע איז געווען א הייליגער איד, זאגט ער, צוזאגן קען איך נישט, וואס התחת אלקים אנכי, צוזאגן? איך קען דיר אנווינטשן, און ער האט אזוי מפציר געווען אפאר מאל, האט די רעבעצין געזאגט, נעם אראפ דאס געלט, ער איז גארנישט ווערט. ווען ער האט אראפגענומען דאס געלט האט דער הייליגער בעלזער רב געזאגט, איך האלט ביים צענטן זין. האט ער געהאלטן אינמיטן ברענגען קינדער. ער איז געווען זייער פארמוח'ט. און זי האט געוואלט ער זאל זאגן, דער אייבישטער וועט דיר העלפן, דער אייבישטער וועט נישט, ער וועט וועלן וועט ער העלפן, אז נישט, נישט. און דאס איז געווען גרויסע צדיקים. דו קענסט נישט זאגן פאר'ן אייבישטן וואס צו טון? יעקב אבינו, דער גרויסער יעקב אבינו, זאגט פאר זיין ווייב רחל, וואס ער האט זי זייער ליב געהאט, זאגט, איך בין נישט. צושטא צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער וויל, וועט ער געבן, און אז נישט נישט. א שאד ס'איז נישט געווען אין יענקעוו'נס צייט די אלע בעלי מקובלים, ווייל ווען ס'וואלט געווען וואלט רחל געהאט צו וועם צו גיין ער זאל מתפלל זיין פאר איר, און צום סוף וואלט זי געהאלפן געווארן, איך זאג עס סארקעסטיקלי, עניוועי, איך רעד די וואך וועגן טשעינדזשינג טיימס, ס'טוישט זיך, מיר דערציילט איינער, אן ערנסטער רב, וואס האט א שול, און עפעס א בחור איז געווארן זייער נערוועז, אהיימגעקומען מוראדיג נערוועז, קיצער, די מאמע האט אים אויסגעפארשט, זאגט ער ס'איז דא א איד אין בעסמעדריש, ער האט עה, די טמא'נע כלי, און ער האט מיר געוויזן נאקעטע מיידלעך, ער האט מיר געוויזן אלעס, און אינמיטן האט ער אנגעהויבן זיך צו שפילן מיט מיר, איך בין ארויסגעלאפן ווייל כ'האב מורא געהאט, אבער ער איז געווארן משוגע'דיג נערוועז. קינדער האבן אזא איידעלקייט אין זיך, זיי האבן נישט געזינדיגט צופיל. עניוועי, וואס איז געשען? איז יענער, דער טאטע, געגאנגען צום רב פון בעסמעדריש און האט אים געזאגט, אנטשולדיג, דאס און דאס איז געשען ביי דיר אין שול, טו הער אויס. שטיי דא, איך נעם דיר ארויס די ווידיאו און איך געב עס דיר, גיי צו די פאליס! מורא געהאט צו גיין אליינס, האט ער געפרעגט דעם חצקל ראטה'ס בית דין, צוזאמגעזעצט א ישיבת בית דין, די בית דין האט געקוקט אויף די בילדער וואס דארט איז פארגעגאנגען און האבן געזאגט גיי שוין צו די פאליס! ברוך השם, איטס טשעינדזשינג טיימס, די אווערנעס איז היער! זאליקא, דער שייגעץ זאליקא, ער לויפט מאך א פראטעסט, דו שייגעץ וואס דו ביסט, דו האסט ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר, דו ביסט געווען פון די ערשטע אונטערשרייבערס, ווייל יענקל בער דיין זון דער חזר האט דיר געהייסן זאלסט עס טון, ווייל ער האט געוואלט דעקן זיינע מולדת חוץ, און ער האט אריינגעשלעפט דעם באטשאנער רב זיין שווער, דו כאפסט וואס דא גייט פאר? דו גייסט יעצט זארגן זיך מען נעמט בחורים אין צבא? מען האט גערעיפט אין דיינע תלמוד תורה'ס און אין דיינע מיידל סקולס יעדן יונגל מיט יעדן מיידל ווער ס'איז געווען וואלנערעבל. און דו האסט א פראבלעם. נחמיה וועבערמאן איז נישט געווען קיין פראבלעם. א מענטש. ער איז געווען דער דרייווער פונעם ברך משה. א לערע פיסטע שטרויזאק. ער איז געווארן דער וואס ער העלפט אויס פאר צובראכענע מיידלעך. נישט געהעריגע מיידלעך. צובראכענע מיידלעך. און ער האט געשטופט ארום אין זיי וויפיל ער האט געקענט. ס'איז נחמיה'ס שולד? איך האב גרויס מיטלייד מיט נחמיה. ס'איז נישט זיין שולד. גלייבטס מיר, יעדער וואס וואלט געווען ווען אין זיין פאזישאן וואלט די זעלבע געטון. נעמסט א מענטש, דו געסט אים מיידלעך וויפיל ער וויל, אן געלט, און אין קלאמפערשט טוט ער נאך גוטס מיט זיי, פארוואס זאל ער נישט וואוינען מיט זיי? זענען שיין, זענען ביוטיפול, זענען סעקסי, זענען פרעש, זענען יונג, זיי זוכן עפעס. יעצט ווען ס'איז נאך נארמאלע מיידלעך איז אויך א צרה, שיקסט טראבעלד גערלס? סאו די מיידל האט געהאט א קוועסטשן פארוואס מוז מען צומאכן די אויבערשטע באטן, דארף מען איר מסביר זיין ווייל דו האסט צוויי דדים און מענער פייגערן צו קוקן דערויף, און אז דו גייסט אפן מיטן אויבערשטן באטן איז יעדנס אויגן גייט אריין קריכן דארט אויף, דאס איז דאך אונזער צרה, מען לערנט נישט אויס צניעות, מען לערנט נישט אויס ווי וואלנערבל א מיידל איז, פארוואס דארף א מיידל זיין צניעות? ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, פארוואס האט דער אייבערשטער געהייסן? גייט שוין נישט ווייטער, דער אייבערשטער איז א גזירת הכתוב, דער אייבערשטער האט געהייסן. זיכער האט דער אייבישטער געהייסן, אבער פארוואס האט דער אייבישטער געהייסן? ווייל דער אייבישטער ווייסט אז דרך גבר בעלמא, אזוי ווי ס'איז דא א הייוועי, ס'איז דא אן עידי סעווען, ס'איז דא א טרו-וועי, ס'איז דא אלע מיני ראודס, ס'איז דא א דרך פון א מאן זאל אריינקריכן אין א פרוי אריין, אזוי שטייט אין פסוק דרך גבר בעלמא, דער וועג פון א מאן איז אריינצוקריכן אין א פרוי, יעצט מען מיינט נישט דווקא אין תשמיש, נאר אלע פיטשערס וואס א פרוי האט, אפילו אירע פיס, אין דעם גייט מען צניעות'דיג אנגעטון אפילו מיט די פיס. ווייל דער מענטש ווערט אראוזד, און דו טארסט נישט אראוזן מענטשן. דער אייבערשטער האט דיך געמאכט אז דו זאלסט זיין א ביוטיפול סעקס פיעטשער פאר דיין מאן, נישט פאר א פרעמדן. איך זאג אייביג, ס'איז דא פרויען וואס אינדערהיים גייען זיי אנגעטון מיט א טיכל, זיי זעען אויס ווי יענץ ביי דער נאכט, און ווען ס'קומט ארויסגיין אין די גאס נעמען זיי ס'לאנגע שייטל, מ'קעמט דאס און מ'גייט ארויס. רמב"ם זאגט, ווען א פרוי זיך מקשט פאר אחרים איז א זונה. דו זאלסט נעמען דיין שמאטע און ארויסגיין דערמיט אין די גאס, און דו זאלסט נעמען דיין שיין שייטל און אנטון פאר דיין מאן. און וועגן דעם דארף א פרוי זיין צניעות, צניעות מיינט נישט נאר דווקא טייט קליידער צו לויזע קליידער, צניעות מיינט ווען זי גייט זאל זי נישט גיין צווישן מענער, זי זאל זיך נישט שטופן, זאל נישט זיין די העד אוו קאנווערסעישאן, דאס אלעס איז צניעות, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל זיין אן עם קדוש. און אויב דו ביסט נישט צניעות'דיג, די נעקסטע זאך ווארפט ער אן אויג אויף דיר, און די נעקסטע זאך גייט ער מיט דיר מזנה זיין, און דאס איז דער עיקר יסוד פון צניעות. יעצט אוודאי אז די פרוי דארף זיין צנוע אינדערהיים אויכעט, אין בית הכסא דארף מען אויך זיין צנוע, מען טאר זיך נישט אויפדעקן מער וויפיל מען דארף, דאס איז אלעס אמת, אבער דאס פארגעסט מען צו לערנען אז דו ביסט א חפץ וואס יעדער קוקט אויף דיר, עווריבאדי לאווס טו לוק עט יו. יו, מען קוקט אויף דיינע באטעם, אויף די ברעסט וויאזוי ס'ווערט אויפגעהויבן, ס'ווערט א באמפ, מען קוקט אויף אלעם, מען קוקט אויף די תנועות, וויאזוי דו וואקסט, וויאזוי דו מאכסט מיט די הענט, און וויאזוי דו מאכסט מיט די פיס, דאס באקט זיך אריין אין די אפעסיט סעקס, און היינט ליידער באקט זיך שוין אריין אין די סעים סעקס אויכעט, ס'איז דא לעסביענס, סאו די זאכן דארף מען וויסן אז דאס איז דער יסוד פון צניעות, ענד יו העוו טו בי ווערי קערפול. און לאז דיך נישט פון די אלע זאכן בעל מקובלים, נישט דא קיין בעל מקובלים, ס'איז דא א גאט, ס'איז דא א תהלים, ס'איז דא א תחינה צו גאט, ס'איז דא אויף אידיש א תחינה, און אויף ענגליש און אויף פראנצויזיש אויכעט, קענסט עס זאגן ואלו נאמרים בכל לשון, און טאמער דער אייבישטער וויל דיר נישט העלפן, וויל ער דיר נישט העלפן, וואס זאג מיר אונז ווען אונז זאג מיר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, וואס זאג מיר אונז מיט דעם? אונז זאג מיר רבונו של עולם דו ביסט אונזער גאט, וואטעווער יו וואנט יו געט יור וועי, און נאכדעם זאגט מען ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך אפילו נוטל את נפשך, און אפילו ער נעמט דיר צו דאס געלט, און בכל לבבך איך האב נישט קיין טענות, לייש הרי שעלה לגג, דער טאטע האט אים געהייסן גיי ארויף און מאך א שילוח הקן, גייט ער ארויף ונפל ומת, איז עס אויך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. פארוואס? די גמרא זאגט שוין קען זיין אזוי קען זיין אזוי, ס'דא א חשבון אויף די וועלט, די וועלט איז נישט הפקר, כ'האב געהאט נעכטן א גרויס חיזוק, איך בין געגאנגען אין גאולה און ס'קומט צו מיר צו איינער א בחור, כ'הער דיך אויס, זייער צופרידן פון דיין האטליין, דו געסט אסאך חיזוק, דו האסט געמאכט אן אווערנעס, א בחור ער איז אלט אַכט און צוואַנציק יאר, און ס'זעהט אויס ער נאכנישט געהאלפן געווארן מיט א שידוך. זאג איך אים, כ'האב אזא הנאה צו רעדן מיט דיר, פרעגט ער, וואס האסטו אזא גרויסע הנאה צו רעדן? ווייל איך וויל דיר פרעגן א שאלה, זאג, דיין טאטע האט א האטליין? זאגט ער, ביסט נאריש, מיין טאטע איז א שטילער איד. שוין, בקיצור, זאג איך אים, וועגן דעם האב איך הנאה, ווייל ס'דא אזאלכע וואס זיי זאגן אז ווייל דו האסט א האטליין, וועגן דעם קען דער אייבישטער חלילה דיר נישט געבן קיין שידוך פאר די קינדער, ס'טייטש אזוי, מיין האטליין איז נישט נאר א האטליין וואס האט מיך געלייגט אין חרם, ס'איז אזוי גרויס כי חזק הוא ממנו, אזוי ווי ס'שטייט די וואך אין חומש, ס'איז גאר שטערקער כביכול פונעם אייבערשטן, וויבאלד איך האב א האטליין קען נישט גיין קיין שידוך, זאג איך אים, יעצט איך זעה דו ביסט אין די זעלבע עלטער ווי מיין זון, דיין טאטע האט נישט קיין האטליין, און איך זעה אויף דיר ביסט א צניעות'דיגער וואוילער בחור, און פארוואס גייט דיר נישט קיין שידוך? זעהט אויס ס'איז נישט די האטליין, זעהט אויס ס'איז דא א חשבון אין הימל, זאג איך אים דו געסט מיר אזויפיל חיזוק אז דו האסט נישט קיין השגה, פארשטייסט? דאס איז היינט געווארן די מענטאליטעט פון כלל ישראל. פארשטייסט ווי עס ארבעט? ברוך מרדכי דער נואף וואס האט דא געהארגעט טויזענטער קינדער, ער האט שידוכים מיט זיינע קינדער און די אייניקלעך. פארוואס? ווייל דארטן קען זיך דער אייבערשטער חלילה נישט אריינמישן. פארוואס? ווייל ער הייסט ברוך מרדכי לעבאוויטש, ער האט דאך אפגעהארגעט כלל ישראל. און ווען איינער טוט פארן הייליגן באשעפער, אה, מען קען נישט ווייל דו האסט א האטליין, ווייל דאס. כ'האב געזאגט דעם בחור, איך בין אזוי צופרידן, כ'האב דיך געטראפן אז דו האסט נישט קיין השגה. א גוטער חבר מיט מיין זון, גלייכט אים שטארק, און דאס איז וואס עטס גייטס ענק אויסלערנען. עטס גייטס ענק אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, ס'איז דא א באשעפער וואס ער פירט, און נישט די רעבעס מיט די רבנים מיט סאקמער קאקמער, זיי האבן זיך אויך איינגערעדט זיי פירן די וועלט, און איך וויל רעדן צוויי מינוט צו די בחורים די וואס האבן נאכנישט קיין שידוך געטון, ס'איז נישט דיין שולד, ס'איז דא א בוך אין הימל. כ'וועל דיר זאגן א זאך זאלסט פארשטיין, פאר יעדן בחור וואס איז דא אויף די דרך איז דא א מיידל אויך אויף די דרך, איז פארוואס זאל זי נישט נעמען דעם בחור, ווייל ס'איז נאכנישט געקומען די צייט. ס'איז נישט אז די מיידלעך זענען צדקניות און די בחורים זענען שקצים, ניין! כל מה שיש בים יש ביבשה, אזוי ווי ס'בחור'ט זיך אזוי מיידל'ט זיך, איי פארוואס גייט נישט קיין שידוך? העי, דער העז טו בי א טיים, ענד ווען די טיים וויל בי רייט וועט אלעס זיין אין ארדענונג. כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם כ'האב א שטיקל עמורדזשענסי כ'וויל איבערבעטן זאלי קאהן זאל ער לעבן מיט די אלע סאקמערע קאקמערע חברה וואס זענען געגאנגען צום פראטעסט כ'וויל ענק איבערבעטן עטס זענטס גערעכט מ'נעמט יא מיליטער מיט געצווינגענערהייט עטס ווייסט מען נעמט אפילו אמעריקאנער חברה, ס'איז דא א בילד ווי ליפא שמעלצער איז מיט ארץ ישראל'דיגע יוניפארעם, שטעל דיר פאר מען האט אפילו אים אריין געכאפט אין מיליטער, איך זאג ענק עטס זענטס גערעכט, עטס זאלטס מאכן פראטעסטס וויפיל עטס קענטס נאר, נאכדעם שיקן זיי ארום א ראובא קאל מען זאל געבן געלט געלט געלט, דעטס אלל וואט איטס אלל אבאוט, ארויסצוכאפן געלט פון כלל ישראל, שטותים מיט וואס מען טוט, באט עניוועי, זעטס אז ליפא זאל ארויסגיין פון מיליטער. ס'איז יעצט געווען אין ארץ ישראל א מעשה אין אילת, מ'האט געטראפן א בחור מיט א מיידל, א בויפרענד און א גוירלפרענד, ביידע האבן זיך אווערדראגד און זענען טויט. רבותי עס איז אן עפידעמיק, אונז זעמיר ביזי מיט שטותים צו מ'נעמט בחורים אין מיליטער צו נישט, אונז האמיר קינדער וואס זיי דראגן זיך, אונז האמיר קינדער וואס זיי שטעכן זיך מיט נידלס, אונז האמיר קינדער וואס מ'האט מאלעסטעד, אונז זעמיר נאך אלץ ביזי מיט שטותים. הרב הגאון רבי יצחק לעבאוויטש זאגט אזוי, זאגט ער אזוי, שקץ תשקצנו. שקץ דאס איז די שין איז שטערן, די קוף איז קלאר, און די צדיק איז צימערמאן, דעי מאכן חרוב דעם דור, יא ליידער. בקיצור דער בחור מיט דער מיידל, דעם בחור'ס נאמען ווייסט מען שוין ברוך אינדיג, און די מיידל ווייסט מען שוין אויכעט, זי הייסט איידליא בעקער, זענען ביידע פון א פרומע משפחה, למעשה אבער זאגן זיי די יודעי דבר אז דער בחור איז געווען מאלעסטעד ווען ער איז געווען יונג. ער האט אויף זיין פעיסבוק אז ער באשולדיגט א מענטש, כ'האב דאס געזאגט מען דארף מאכן פעיסבוקס און ארויפלייגן וועמען ווער ס'האט גע'חזר'ט איינעם אפילו מען קען נישט נעמען קיין עקשן ליגעלי, קודם זאל יעדער וויסן. עניוועי, איז איז ער מאשים אויף זיין פעיסבוק, ער באשולדיגט א מענטש וואס ווען ער איז געווען יונג האט ער מיט אים אפגעטון כל דבר אסור. און ער שרייבט אויפן פעיסבוק דאס וואס כ'האב אפגעטון די לעצטע יאר, מסתמא אלע מיני זנות מיט אלעם, ביסטו דער שולד. נאכדעם זאגט ער אויף זיין פעיסבוק אז ער האט אויך פוגע געווען אנדערע קינדער אויכעט, נאר דאס איז דאך די סדר, אזוי ארבעט דאך עס, און ער בעט איבער די אלע מענטשן וואס ער האט זיי פוגע געווען, ער האט פארלוירן וועגן דעם אלע חברים, ווייל א מענטש הייבט אן צו טאטשן קינדער וויל דאך קיינער נישט זיין נאנט צו אים. און ער זאגט פאר דעם מענטש אויף זיין פעיסבוק דו האסט צושטערט מיין לעבן און אויכעט הונדערטער קינדער וואס דו האסט זיי פוגע געווען און אונז האבן מיר פוגע געווען יעצט אין אנדערע הונדערטער קינדער און אזוי זעהט עס אויס נעבעך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס איז מיר געשעהן היינט, ס'נישט קיין חילוק וועלעכער טאג, כ'האב ענק פארציילט אמאהל אז ס'איז געווען איינער האט זיך געלערנט צו ווערן א סייקייטריסט און דער גרויסער דאקטער נעמט אים אריין דא אין דעם משוגעים הויז און ער זעהט אויפן ערשטן פלאר שטייט איינער און ער שרייט, שפּרינצע! שפּרינצע! נו, פֿרעגט ער דעם דאָקטער, װאָס איז דאָס? זאָגט ער, ער האָט געהאַט אַ ליבהאָבער, װאָס האָט געהײסן שפּרינצע, און ער האָט געמײנט זיכער, אַז זי גײט מיט אים חתונה האָבן, און עט די ענד אָװ די דעי האָט זי געטראָפֿן אַן אַנדערן, און זי האָט אים איבערגעלאָזט, און זי האָט חתונה געהאַט מיט יענעם. שױן, זײער פֿײַן! נאָכדעם גײט ער אױפֿן צװײטן שטאָק, איז דאָרט דאָ אײנער, װאָס ער שרײַט. שפּרינצע! שפּרינצע! פֿרעגט ער דעם דאָקטער, װאָס איז דאָס? זאָגט ער, דער האָט חתונה געהאַט מיט שפּרינצע! קוק װיאַזױ ער זעט אױס! האַ-האַ-האַ! הײַנט בין איך געגאַנגען אין די גאַס אין מאה־שערים, איך זאָג ענק די אמת, איך האָב געטראָפֿן אַ סקול, ס'הײסט בנות שפּרינצע. עפּעס אײנער אַ גרינפֿעלד האָט געגעבן אַ ריזיקן בילדינג, און די מײדלעך הײסן בנות שפּרינצע. כ'האב נישט געוואלט אריינגיין דארט אויב איך גיי דארט אריין, האט עטס נאך א קעיס פון נחמיה וועבערמאן חלילה, אבער ס'איז מיר אינטערעסאנט געווען אז דער האט חתונה געהאט מיט שפרינצען שעלט ער, יענער האט נישט געכאפט שפרינצען וויינט ער א גאנץ לעבן, סאו דאס זענען די פעימאס בנות שפרינצע וואס יעדער רעדט פון זיי, וואט א קיוט וואן, עניוועי. ס'איז דא יעצט קומען ארויס מורא'דיגע בריוון פון אלע גדולי הדור, נאוואמינסקער רבי, שרייבט א שיינע פייערדיגן בריוו אז די רבנים אין אמעריקע האבן זיך נישט וואס צו מישן אין די פראבלעמען פון די ארץ ישראל'דיגע רבנים'ס זאכן. כ'געדענק ר' משה'לע וויזשניצער רבי איז געווען אמאל אויכעט עפעס אזא מין זאך און די רבנים אין אמעריקע האבן געוואלט, האט ר' משה'לע זיי געענטפערט, אהובים ידידים, אונז האמיר דא אויך רבנים, אונז זעמיר אויכעט נישט פון אונטערן פלויט און אונז פלאג מיר זיך מיט חינוך און אונז ווייסט מיר וואט איט אינטעילס. און אונז פייף מיר זיך אויס אויף די רבנים פון אמעריקע. אזוי האט ער געזאגט דעמאלטס. דער נאוואמינסקער רבי שרייבט זייער א פאוערפול בריוו ווייל קיינער האט זיך נישט געדארפט דא אריינמישן, איט וואס נאובאדי'ס ביזנעס. זאליקא האט ער פארפירט. זאליקא, כ'האב הנאה אז דו ביסט אינגאנצן אזוי אפגעפרעגט געווארן, ווייל דו ביסט דו ביסט סתם א בהמה פון די גאס. און נאכדעם דער פאנאוויזשער ראש ישיבה, און דוב לאנדא, דער ראש ישיבה פון סלאבאדקע, אלע זאגן זיי קלאר און דייטליך. ס'איז אונזערס א פראבלעם און וויער הענדלינג איט טו די בעסט דעט ווי קוד, און ממילא האט זיך קיינער נישט וואס צו מישן. קאטלער, דער בויפרענד פון זאליקאן וואס ער גייט מיט נאך געלט, האט אויך די זעלבע געזאגט, פונקט ווי זיי מישן זיך נישט אין אונזער חינוך, קען מען זיך אונז נישט מישן אין זייער חינוך, דעי נאו וואט דעיר דואינג, מען רעדט דא פון אולד טיימערס. בקיצור, די רבנים האבן מחליט געווען אז ס'איז נישט ריכטיג אז די אמעריקאנער רבנים זאלן האבן צו טון מיטן גיוס, ס'איז נישט ענקער פראבלעם און סטעי אוט אוו איט. הע הע הע זאליקא הע הע הע געווארן סאקמער אפ איז ער געווארן. די גמרא זאגט אסאך מאל איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא. יא. איך וויל ענק זאגן א פאני זאך, יעדער זאל אויסהערן. יא. ס'דא א באלעבאטישע טעם פארוואס מ'דארף נישט נעמען בחורים אין מיליטער, און ס'דא א רוחניות'דיגע טעם. כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן א באלעבאס'נס טעם. הערטס דאס אויס און יו וויל געט א קיק אוט אוו דיס.

פראבלעם ביים אויפוועקן אין די מיליטער, מען וועקט אויף פיר אין פארטאגס פינעף נאך פיר דארף מען שוין שטיין אינדרויסן יא! מיטן האנט ארויפגעשאסן אויפן שטערן, גיי לערן אויס אונזערע בחורים דאס, פינעף צו פיר וועקט מען אויף, נו בחורים אויפשטיין אויפשטיין אויפשטיין, גארנישט, צען צו אכט שטייט דאך דער מגיד שיעור נאך, ער גיסט נעגל וואסער.

עניוועי. יעצט איך וויל דער עולם זאל הערן די סאקמערע קאקמערע בלאף, הער דא וואס דא איז געשען, מען האט גענומען א איד וואס ער הייסט הרב יהודה ראבי, ער איז דער קלענסטער משגיח אין א ישיבה פון נחלת משה, און ער האט זיך פארגעשטעלט, שטעל דיר פאר פאר צוואנציג טויזענט מענטשן אז ער איז גאר דער ראש ישיבה, שטעל דיר פאר, און דאס איז די זאליקא'ס אסיפה געווען, און ער האט געזאגט שקרים מיט לגיונות. ער האט דארט דערציילט ליגנטס אז ס'איז א שרעק. ער האט אויכעט מוציא דיבה געווען אויף זיין ישיבה, זאכן וואס איז קיינמאל נישט געווען, איז געגאנגען דער ראש ישיבה נחלת משה דער הגאון ר' יעקב בן נועם, קודם האט ער געשיקט א שארפן בריוו פאר זאליקא'ן, און ער שרייבט דארטן אז די אלע זאכן וואס ער האט געזאגט איז שקר לחלוטין, און ס'איז א חילול השם נורא, און ער זאגט אויכעט אז דאס אלעס וואס ער האט דארט פארציילט, פון בחורים וואס האבן געלערנט אין זיין ישיבה זאגט ער ס'איז שקר ס'איז לא דובים ולא יער, נישט שלמה בן ציון און נישט אברהם ישעיהו און נישט מאיר אסולין און נישט רחמים מועלם און נישט רפאל אמינוב, די אלע האבן אין זיין ישיבה קיינמאל נישט געלערנט, און ער זאגט ברוך השם אלע אונזערע תלמידים לערנען און זיי גייען שטייגן העכער און העכער, קיינער איז נישט ארויס צו די צבא. שקר מוחלט די גאנצע מעשה, אלעס האט ער אויסגעטראכט פון זיין הארץ, כ'האף ער האט באקומען א גוטן טשעק, און די גאנצע דרשה איז געווען הוצאת שם רע פאר אונזער הייליגע ישיבה, און ס'איז געווען א חילול השם נורא, און ס'איז נישט דא קיין שום ארגון און קיין שום רשות מען זאל מפיץ זיין די לגיונות. ברוך השם שרייבט דער ראש ישיבה פאר זאליקאן אפילו איין בחור פון מיין ישיבה נישט מסובך מיט די צבא, אלע זייער שאיפה, זייער גליסטינג איז צו וואקסן אין תורה און יראת שמים טהורה, שרייבט זיך אונטער יעקב בן נועם דער ראש ישיבה אליינס, דאס איז די ישיבה נחלת משה אין קרית הישיבה אין רמות. צוביסלעך הייבט אן ארויסצוקומען די סאטמארע בלאף, ס'איז דאך מורא'דיג, אפילו זייער בלאף קומט שוין ארויס, מענטשן לאכן זיך אויס פון זיי, מ'שרייבט זיי צוריק. אז זיי זענען ליגנערס אז אפילו דער רעבע אליין העט בלייבן שטיין מיט וואסערע א בלאף מ'האט אים פארפירט האט אים געברענגט ראש ישיבות וויי געשריגן לגיונות דאס איז סאקמער קאקמער אויפן בעלזער רב האבן זיי געזאגט ער איז אן אויסגעוועפטער איד טשעבינער רב אן עם הארץ. און דא האבן זיי גענומען עפעס א משגיח אין א ישיבה וואס ער איז דער קלענסטער משגיח, מיט אנדערע ווערטער ער איז דער שוואכסטער משגיח פאר די קלענסטע בחורים מסתם, פארשטייסט? עס איז אזוי ווי ביי אונז אין סאטמאר איז געווען פאטלשטיין דער שוואכסטער משגיח, די גרעסטע בהמה, און דו האסט אים נישט געקענט פרעגן א פשט אין א גמרא אויך נישט ווייל ער האט נישט געוואוסט. בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג. בקיצור האבן זיי גענומען דא דעם שוואכסטן מענטש, ער הייסט רבי יהודה רבי, און ער האט זיך רעפרעזענטעט אלס דער גרעסטער ראש ישיבה און ער האט פארקויפט באלאוני מיט שקרים פאר צוואנציג טויזנט מענטשן און יעדער איז אהיימגעגאנגען פרייליך, האמיר געווינען! האסט געווינען דו בהמה וואס דו ביסט, דו האסט אלץ געזאגט ליגנט, דו האסט דאך אין דיין לעבן נישט געפירט אן אמת'דיגע מערכה, ווען מען האט געוואלט באגראבן איינעם האט מען אים באגראבן. נישט מיט אמת, מיט רשעות. דאס איז וואס איר זענטס אלץ געווען, און זעט אויס אלעס נעמט אן ענדע, לכל תכלה ראיתי קץ, און אפילו פאר די סאטמארע בלאף איז אויך דא אן ענדע. סא שטעל דיר פאר, זאליק האט דארט געזעסן מיט טויזענטער מענטשן, מען האט אויסגעהערט לגיונות, מען האט זיך זייער געפרייט, און מען האט מוחה געווען, און דערווייל ווערט מען געוואויר מ'האט קיינעם נישט ארויסגעווארפן, ס'נישט אמת. כ'האב מורא די סאטמארע שקצים וועלן נאך באלד טענה'ן אז זיי האבן מיך אויך נישט ארויסגעווארפן. ניין, מיר האבן זיי געשיקט א בריוו, ווייל דער עלפערד, דער וואס זיין טאטע איז געווען א משוגענער א קראנקער זכר, ער וואס האט איבערגענומען די שול, ער האט זיך נישט געשעמט און מיר דעליווערט א הענד דעליווערט בריוו, אויסגעטייפט אויפן סטעישנערי פון קהל ייטב לב. יא, זיי האבן זיך נישט געשעמט, אבער יעצט הייבן זיי אן צו באצאלן א ביטערע פרייז פאר די אלע שייגעץ שטיק. זיי הייבן זיך אויסלערנען. וואן דעי דעיל פיינד אוט. יעצט דעם ראש ישיבה האט מען ארויסגעווארפן, ער איז נישט קיין ראש ישיבה, ער איז געווען דער שוואכסטער משגיח, ער האט מופיע געווען אלס א ראש ישיבה, הופיע מהר פארן, עניוועי, ער זוכט א דזשאב, סאקמער קאקמער, אפשר קענט עטס עהם געבן א דזשאב ביי ענק, דאס נישט, דאס וויל איך ענק זאגן, סאטמער קיינער זאל קיינמאל נישט גיין צו א פרעמדע ארגענעזעישן לעקן דעם אחור, ווייל עט די ענד אוו די דעי ווען מ'עט זעהן אז ס'איז געווען שקר, נאובאדי איז גאנע בעק יו, סאטמער האט עהם נישט געגעבן קיין דזשאב, כ'האף זיי האבן עהם באצאלט גוט געלט אז ער איז געקומען רעדן די לגיונות. באט עניוועי דאס איז נאר די אנפאנג, איך ווייס איך זיץ דאך דא און איך זע דאך וואס דא גייט געשעהן, עס איז נאר דער אנפאנג, ס'גייט זיך נאך אנהייבן צו ציען דא, וואו גייען זיי אנדרייען די מדינה, גייט סאטמאר איינמאל שטעלן אויפן פלאץ. יעצט אויך איז דער פעיק ראש ישיבה, ווי אזוי זאגט טראמפ, פעיק נוז, פעיק ראש ישיבה, קוים א משגיח, האט גערעדט אויף די שפראך, די טמא'נע שפראך. ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, יעדער רעדט חיברו, וואסערע רעכט האט סאקמער געהאט אויפצושטעלן א מענטש צו רעדן אויף א שפראך וואס די רבי האט גע'אסר'ט ווייל ער זאגט עס נישט פונקטליך אויף די הברה? דאס איז דאך א דזשאוק וואס דא גייט פאר, אויב אונז האלט מיר שוין דארט זעמיר אונז אין בענקראפסי, טאטעל בענקראפסי. אויב אונז ברויך מען שוין הילף פון זיי זעמער אין בענקראפסי, ס'איז דא רבנים וואס זיי קאלן מיך אפ אסאך מאל, איך זע אז איר פארט גוט ברוך השם, און אונז וויל מיר אייך צוהעלפן, ווייל ס'טוט זיך זיי וויי וואס מ'האט אפגעטון מיט א מענטש פאר גארנישט, זאג איך רבי איד אויב איך דארף דיין העלפ שפאר איך צו, דעמאלס בין איך אויף גרויסע צרות, איך דארף דעם אייבערשטנ'ס העלפ. כ'פארשטיי נישט, וויאזוי האט סאטמאר געקענט לאזן רעדן היברו? און ווי זענען געווען די קנאים זיך אויפשטעלן, אנטשולדיגט די שפראך טאר מען נישט רעדן, נאר אז מ'וויל דורכפירן א מישן מעג מען אלעס? איך פארשטיי נישט, איך וויל דורכפירן א מישן אז מען זאל נישט טאטשן קינדער, פארוואס האב איך נישט געטארט האבן א האטליין? ווייל אפרים שטערן איז בייגעפאלן אז איך טאר נישט האבן קיין האטליין? איך האב זיי אלע אין בוידעם, אונז האמיר מיט זיי גארנישט, איין לא ניחא לי ונחלה מיט די אלע שקצים. דער רבי איז געשטארבן דער דברי יואל. זיך צוגעמאכט די אויגן, מען האט אים באגראבן, און פון דעמאלטס וויאזוי דער סיגוטער האט זיך געפירט, און וויאזוי די רעבעצין האט געפירט, און וויאזוי מילמארט האט געפירט, מיט די אלע שייגעץ שטיק האבן מיר אונז נישט קיין חלק, אונז וויל מיר זיי נישט קענען. יעצט אויב ער האט נישט גערעדט אויף די עברה, איז עס ווייטער עיברית. אזוי ווי דער ימח שמו'ניק בן יהודה האט געזאגט. השיניים תשבר, זאלסטו די ציין צוברעכן, ועברית תדבר, איך האף ס'איז א נצח, יא יא, אונז האמיר אויך את השיניים תשבר ועברית תדבר, יא, מ'מעג אלעס, ס'גוט, לעצם האסט געזען. יעצט צוריק צו גיין וואס איז געשעהן פאריגע וואך, מ'האט גענומען א מענטש, מ'האט אים געזאגט ער איז ראש ישיבה, און ער האט געהאלטן א דרשה פאר צוואנציג טויזענט מענטשן, סאטמאר האט זיך אלס ליב צו מאכן מער, ס'געווען זעקס און דרײַסיק טויזנט מענטשן. למעשה איז ער קיין ראש ישיבה נישט, ער איז דער צווייטער משגיח, סעקאנד אין קאמענד, דאס אלעס וואס ער איז. און מ'האט אים ארויסגעווארפן העד פירסט. וויאזוי דער משוגענער האט געקלערט צו זאגן א ליגנט ברבים און מ'זאל עס נישט כאפן וועל איך אויך נישט פארשטיין. ער האט דאך געוואוסט אז דאס איז אלעס ווארלד ווייד רעקארדעד און ווער האט דען נישט די טמא'נע כלי, ער האט דאך דאס אלעס געוואוסט. וויאזוי ער האט זיך איינגעשטעלט אזא זאך ווייס איך נישט. אנלעס די פרייז וואס רייט. שוין. יעצט, סאטמאר האט נאך אזא פליק אין זייער לעבן נישט געכאפט, זיי האבן יעדן איינעם געשאסן און געטוהן וואס זיי האבן געוואלט, געשלאגן, זיי האבן קיינמאל נישט געכאפט א פראסק צוריק, יעצט האבן זיי געכאפט אזא פראסק, א וועלט סענזאציע, די גאנצע וועלט זעהט וואסערע שקרנים זיי זענען, ס'אנבעליוועבל וואס זיי האבן געכאפט יעצט, שוין. דאס איז עס. דער מענטש, נישט קיין ראש ישיבה, די בחורים וועם ער האט געזאגט די נעמען האבן קיינמאל אין זיין ישיבה נישט געלערנט, ארויסגענומען זייער תעודת זהות סתם פון ער האט גענומען נעמען פון ערגעץ, זענען אפילו נישט נאך מיליטער עידזש. שוין, דאס איז עס. יעצט איך וויל אביסל צוגלייכן דעם שקר מיט שקר וואס זיי האבן גענוצט אויף מיר. געהערט. ס'דא ברוך מאדכע דאך מאנס געווען הונדערטער נישט הונדערטער נאר טויזענטער און צעניגע טויזענטער קינדער אפשר האבן זיי געוואלט דעם שייגעץ באפרייען האבן זיינע נעפיוס ארויסגעגעבן א גאנצע וועבסייט ווער אבאוטס פון נחום און מ'האט דארט באשריבן אז איך האב שיקסעס אין אוקריינע דערפאר פאר איך דארט פאר וואכן חדשים יעצט קענען זיי פארשרייבן איך האב אין ארץ ישראל אויכעט ווייל איך זיץ שוין דא צוויי וואכן כ'על נאך זיצן נאך צוויי וואכן מאכן מקווה'ס. איך בין געווען א איד וואס איך בין געפארן מיט מסירות נפש, כ'האב קיינמאל אין מיין לעבן נישט גענומען קיין געלט פאר בויען א מקווה, די שפעזענס אויב מען האט געהאט האב איך גענומען און טאמער נישט נישט, און בדרך כלל אין רוסישע מקווה'ס האב איך געשאפט דאס געלט פאר די מקווה אויך. די איינסער זיי זאגן ער פארט ווייל ער האט דארטן שיקסעס און ער האט קינדער דארטן האבן זיי געשריבן דא, יעצט איך האב פון די סאקמערע קאקמערע חזירים נישט קיין מורא געהאט ווייל איך האב געשריבן נניח אז ס'איז אמת, ס'איז נישט אבער נניח אז ס'איז אמת. איך בין נאך אלץ בעסער ווי ברוך מרדכי. ברוך מרדכי האט געכאפט א קליין יונגל אין די מחילה אריין. אך א קליין יונגל, ווי קומסטו אים צו כאפן? פארשטייסט? האבן זיי געזען אז ס'ארבעט נישט, כ'האב מיך נישט דערשראקן, האבן זיי זיך בארואיגט און זיי האבן עס אראפגענומען, נישט וואס ס'הארט נאך וועמען ס'בלייבט דארטן. עניוועי, דאס איז דער וועג וויאזוי זיי באהאנדלען. ס'איז דא כולל תיקון חצות און ס'איז דא כולל תהילים. יעדער גנב'ט פונעם אנדערן די מעשות. דער זאגט אז דאס איז ביי אים געשען, דער זאגט ס'איז ביי אים געשען. מ'גייט שוין צו דין תורה, ווייל דאס וואס ער האט געשריבן אין איד זעקס וואכן צוריק, שרייבט ער אין בלאט די וואך. יעצט איז דא א דריטע זאך ארויסגעקומען. זיי האבן געגעבן פאר די קינדער ווער ס'טיילט די קארטלעך, מ'זאל נישט האבן קיין סעלפאונס. טאטעס האבן ארויסגעווארפן די סעלפאונס. ס'איז דא מעשות? הערסט? אין בעל שם הקדוש איז נישט דא אזוינפיל מעשות. דאס איז די סאקמערע קאקמערע בלאף. זיי האבן א ריזיגן וועג וויאזוי זיי טוען דאס, וויאזוי האט וואלף גליק געזאגט, ווען איך בין נישט פון סיגעט מארמאראש, און כ'האב דארט געוואוינט פערציג יאר פון מיין לעבן, וואלט איך געזאגט ס'האט קיינמאל נישט עקזיסטירט אזא שטאט, אזאלכע בלאפערס זענען זיי געווען. שוין. זענען זיי געגאנגען זיי האבן צוגעשטעלט א ראש ישיבה וואס ער איז קיינמאל נישט דארט א ראש ישיבה, ס'איז נישט דא איין בחור וואס ס'הייסט אזוי, און די בחורים וואס מ'האט געטראפן די נעמען זענען פערצן און פופצן יאר זענען אין דארט וואו ער איז משגיח. פאר די קלענערע בחורים. נו, האט עטס געמאכט א גוטן בלאף. ברוך השם ס'קומט ארויס. ווייל משיח קען נישט קומען ווילאנג די סמך מם העט רעגירן. מ'מוז תשובה טוהן, און סאקמער קאקמער האלט נישט ביי דעם. זיי האבן געלעבט פופציג און זעכציג און זיבעציג און אכציג יאר מיט שקר און בלאף, און זיי גייען נישט יעצט טשענדזשען. ממילא מוז זיי דער אייבישטער אראפברענגען. דאס איז די בלאף. איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן, כ'האב שוין גערעדט דערפון אויב מ'האט נאך נישט געזאגט אזוי פונקטליך די נעמען, אבער היינט קען איך זאגן די נעמען. ס'דא אין די שול וואס היינט אונטן איז דער קאראקאסער. ער האט דארט א מקווה געהאט, איז געווען זלמן עפשטיין, זלמן האט דארטן מאנס געמאלעסטעט א בחור אזוי ווי עס דארף צו זיין, דער בחור איז ארויס מיט א צופלאצטן אחור, כאטשיג ער איז שוין נישט געווען קיין יונגער בחור, דער בחור האט נאך היינט נישט קיין שידוך געטון, ער איז אלט מסתם פֿינף און פֿופֿציק יאר, ער קען נישט קיין שידוך טון, און איינער האט עס פארציילט פאר זלמן'ס שווער, ס'איז געווען דער משה יאסל, דער משה יאסל האט נישט געוויסט צו ווייל ער וויל אים סתם וויי טון, ווייל ער איז דאך געווען א משגיח, צו ס'איז אמת, האט נתן יוסף מייזעלס, שם רשעים ירקב געזאגט אז ער זאל גיין שווערן אויף א ספר תורה אז ס'איז נישט אמת. דער בחור וועם מען האט מאלעסטעד זאל זאגן אז ס'איז נישט אמת. פארשטייסט? און ער האט געזאגט איך וויל ס'זאל זיין א מנין דארט, משה יוסל האט דאך אויך געהן האט דאך געהאט זיינע משוגעת'ן, א מנין זאל אויפהייבן די ספר תורה און זאל שווערן אז זלמן עפשטיין האט אים נישט געמאכט משכב זכר. און ער האט עס געטון. דער בחור איז געבליבן א בחור אויף אייביג און ער וועט בלייבן מסתמא אזוי, און זלמן האט אנגעארבעט א דור פון שקצים, איין שייגעץ איז געווען דער וואס איז דער וואס האט חתונה געהאט מיט א ספאנישע גויטע אין די קירכע אום שבת, און דער אנדערער דער וואס מ'האט אים אפאר וואכן צוריק איינגעזעצט פאר געבן שוחד, מ'האט אים נישט געכאפט פאר סעקשועל אביוז ווייל דארטן איז געווען א ליין אפ און די גויטע האט אים נישט דערקענט, דאס איז אויך געווען זלמן ז. האט א שטוב מיט נעבעך, אזוי ווי מ'זעט אויף א שביעי שב ק, איך האב דעמאלטס געזאגט דעם בחור טוה עס נישט ווייל דו וועסט דיך קיינמאל נישט בארואיגן כאטש איך בין נאכנישט געווען אינוואלווד אין סעקשועל אביוז, כ'האב נישט געגעבן גארנישט, נישט געהאלפן עס זאל זיך היילן, און יענער וועט פייגערן אלס בחור, דאס איז סאקמער גאקמער, ער קען נעמען א ספר תורה ביים מנין אויפהייבן און שווערן ער האט מיך קיינמאל נישט געמאכט משכב זכור. עניוועי, ס'איז געשען די מורא'דיגע נייעס ברעיקטרו, די שקצים וואס האבן געוואלט העלפן ברוך מט. און די וואס העלפן אלע פעדעפיילס און זאליקא דער שייגעץ וואס ער העלפט דעם די עפשטיין וואס ער האט מאלעסטעט א קינד אין סאטמאר די זעלבע שקצים האבן געוואלט דא בעקן די אלע רבנים און ראשי ישיבות מען האט געמאכט אסיפה צוואנציג טויזענט מענטשן עט די ענד אוו די דעי מען לאזט זיך נישט, היינט, די חברה האבן אנגעהויבן חוקר צו זיין אז ס'איז אלץ געווען א בלאף. ער איז נישט קיין ראש ישיבה, און פון די ישיבה קיינער איז נישט געגאנגען אין צבא, מען האט נישט ארויסגעווארפן, די סוף איז געווען אז ער איז געקומען, ער האט געזאגט פאלשע נעמען, ער האט זיך דאך געמוזט פארענטפערן, האט ער געטענה'ט, נאמבער וואן, ער האט עס געוואלט זאגן צו פראטעקטן די קינדער, ס'איז שקר, מען ווייסט ס'איז עכטע נעמען, נאמבער טו, איז ער דען געווען פערצן יאר זינט קיינער איז נישט געגאנגען אין צבא, זאגט ער האט נישט געקענט געבן די איידענטיטי, ס'איז, ליסן, סאקמערע קאקמערע בלאף, ס'פייגערט אפ, למעשה איז דא אבער געשען א מורא'דיגע זאך. זאך. ס'דא זיבן בחורים הער איך וואס זענען געקומען פאראויס און זיי האבן געזאגט, איינער האט געפאינט מיט די פינגער וואס מ'האט געזאגט זיין נאמען, אז פון די ישיבה אים גאנגען אין צבא, האט ער געזאגט ער געהאט אמאל נישט קיין כשר'ן פאון מ'האט אים געכאפט ער געוויינט צו דעם מנהל צו דעם אונטער משגיח ער זאל אים טוהן א טובה זאל נישט ארויסווארפן ווייל זיין טאטע וועט אים זאגן גיי גראד אין צבא ער בעט אים ברחמים ער זאל עס נישט טוהן ער האט ממש געוויינט צו אים ער האט זיך נישט געלאזט. מען האט אים ארויסגעווארפן איז ער געגאנגען אין צבא, קומט ער יעצט אויף ניו יארק שרייען אז מען גייט פון די ישיבה אין צבא, עטס ווייסט דעם רבינ'ס משל הידוע? טאמער ווייסט עטס עס וועל איך ענק זאגן, ס'איז געווען אמאל א איד איז געקומען אין א שטאט און איינער האט געוואוסט ער איז א רוצח האט ער געזאגט מען זאל קיינע קיינער זאל אים נישט ארייננעמען שלאפן, קיצור איין איד. האט געזאגט איך וועל אים יא ארייננעמען, איך גלייב נישט די אלטע סאקמערע קאקמערע וועג, איך גלייב נישט, אים אריינגענומען, און ביינאכט האט ער אים פארברענט דאס הויז, און האט אים געראטעוועט אים, זיין ווייב מיט די קינדער האט ער געלאזט זאלן פארברענט ווערן, שרייט ער צו די גאנצע שטאט, א מזל איך האב אים אריינגענומען, ווייל אזוי האט ער כאטש געראטעוועט מיך, שרייט די שטאט צו אים, דו טיפש ווען דו נעמסט אים נישט אריין וואלט נאך דיין ווייב מיט די קינדער אויך געלעבט, דאס איז דער משל הידוע פון אונזער הייליגן רעבן וואס ער ברענגט עס אין זיינע ספרים. שטייסט? זיי גייען, זיי ווארפן ארויס די בחורים, זיי מאכן פון זיי חוזק, די בחורים בעטן זיך, איך בין נישט א צוטקוועטשטע ציטרונע זאלסט מיך ארויסווארפן, און דער שייגעץ האט זיי יא ארויסגעווארפן. כ'על אייך זאגן, אן אונטער משגיח געווענטליך טוט שייגעצשטיק, ביקאויז וועגן דעם נעמט מען אים, דער אויבער משגיח וויל זיך ווייזן דער שיינער מענטש, נעמט מען אן אונטער משגיח ער זאל טון אלע שמוציגע ארבעט, עניוועי. שרייט ער יעצט אז דער בחור איז געגאנגען אין צבא, עס קומט ארויס סאקמערע בלאף, וואו וואו וואו איז דער זאלי גוט געפארן נעבעך. יוי איז ער גוט געפארן, עס קומט ארויס אלע זיינע שייגעץ שטיק. איז בקיצור, ס'איז געווארן זייער גוט דער מצב, ס'שטייט זייער גוט, מען האט. דער משגיח איז פון די אוירבאך חברה, האט מען אים געשיקט, באקומען אפאר טאלער, געזאגט א דרשה, און דעט וואז די דרשה אוו היז לייפטיים, ווייל מער קען ער נישט זיין אין חינוך. יענער ראש ישיבה האט געשריבן זייער א מיעסן בריוו פאר זאלי'קן אז דאס איז אלעס הוצאת דיבה, ס'איז שקר, ס'איז אין זיין ישיבה קיינער נישט געגאנגען מיט ווילן אין מיליטער, מ'האט ארויסגעווארפן אפאר בחורים טאקע דער משגיח און זיי געגאנגען אין מיליטער. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. בקיצור, מ'האלט דא יעצט ביי דעם. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך וואס איז יעצט געשען אין בני ברק. ס'דא איינער וואס ער האט הכנסת אורחים דירות פאר חתנים מיט כלות זיי קומען אהער זיי טאנצן א האלבע נאכט און זיי קענען נישט אהיים פארן צו זייער דירה איז דא אזא הכנסת אורחים איז יעצט היינט איז מען דערגאנגען אז ס'איז דארט דא א הידען ווידיאו און יענער וויל זעהן וויאזוי מ'איז זיך נוהג בליל ראשונה אין גאנץ בני ברק פיומט. סאלעכע זאכן טוט מען. אבער באמת איז נישט קיין פראבלעם רעבישע קינדער ס'האט צו טון מיט עפעס א רב מיט חסידות רעבישע קינדער טוען אלעס נישט קיין פראבלעם דער אמת איז אז סאטמארע בלאף ווערט עקספאוזד דער גרעסטע בלאף וואס סאטמאר האט געטון איז אז זיי האבן געזעצט דעם סיגוטער אויפן סאטמאר רב'ס פלאץ דעמאלטס איז עס שוין עקספאוזד געווארן האט נאר גענומען צייט ביז ס'האט ס'איז אונטערגעגאנגען. און דער סיגוטער האט געזאגט ער וויל נאר היו בניו בקרב הארץ, מוז זיין ער און זיינע קינדער מיט א המשכה, קודם האט ער געוואלט שטעלן נאר רבי אהרן, און נאכדעם איז ער משוגע געווארן אויף דער עלטער האט ער שוין געזאגט אז זלמן לייב אויך, געזאגט אביגדור יאקאבאוויטש אז ווען איר האט אסאך קינדער געבט איר אלעס פאר איין קינד, פרעגט אים אביגדור ביסט גערעכט אבער וואס האסט דיך יעצט דערמאנט, דו זעסט שוין נישט אויס דו ביסט אין די יארן וואס דו ווייסט שוין וואס טוט זיך מיט דיר, שוין מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן און מיט דעם ענדיגט זיך עס. א גוטן און א פרייליכן שבת.